קיינער האט כמעט ניט באמערקט ווי ס'איז שוין געווארן א טראדיציע אז אידישע יוגנט נעמט זיך צונויפן מאסנווייז ביי די איינציגע בית הכנסת'ן פון מאסקווע, ווילנע, ריגע, אדעס, כדי צו פראווען א פרייליכן שמחת תורה. און אנגעפאנגען האט זיך עס גאנץ פשוט. אין איינעם א שמחת תורה, ערגעץ אין זעלבן טויזנט נײַן הונדערט זעקס און פֿופֿציק איז געקומען צו דער מאסקווער שול העכער א צענדלינג אפשר יוגנטליכע מיט א טעיפ רעקארדער. אויף דער מאגנעט טאשמע זיינען פארשריבן געווען ישראל'דיגע טענץ און געזאנג לידער, אויך אידישע פאלקס לידער. אנטקעגן די הויכע טרעפ וועלכע פירן צו דער מאסקווער קאלאנע שול האבן זיי זיך א לאז געטאן אין א התלהבות'דיגן טאנץ. פארבייגייער האבן זיך אפגעשטעלט פארוואונדערטע, ארומגערינגלט די טאנצנדיגע. אידן אין טליתים האבן ווי האלב אין דרעמל ארויסגעקוקט פון שול, דרייסטער געווארן, צוגעקומען צום רעדל, און אליין מיטגעצויגן געווארן, אריינגעווארפן זיך אין טאנץ. ס'איז דאן געווען אן אומדערהערטע חוצפה פון סאוועטישע אידן, ארויס אינדרויסן מיטן טלית און אויסטאנצן די פרייד פון שמחת תורה. ווי א פארסאמטע מויז איז אנגעלאפן דאס הארבאטע שמש'ל, וועלכע באדינט ניט אזוי דעם דת ווי דעם קאט, א. א טייערן פרייז האט באצאלט פאר אט דעם טאנץ דוד חבקין, איינער פון די בחורים וואס האט געבראכט מיט זיך דעם טעיפ רעקארדער. כרושטשאוו'ס ליבעראלן האבן אים פארשפארט אויף גאנצע פינף יאר אויסבעסערונגס לאגער אין מארדאוויע. אבער ווען ער האט זיך באפרייט און צוריק אוועק שמחת תורה צו דער זעלבער שול, איז ער ממש איז ער ממש געפלעפט געווארן, דאס גאנצע שול געסל איז שוין פארפלייצט געווען מיט אינגלעך און מיידלעך, פיל טויזנטער האבן אצינד געזונגען פרייליכע ישראל לידער און געטאנצט אידישע טענץ אונטער די קלאנגען פון פארשיידענע מוזיקאלע אינסטרומענטן און טעיפ רעקארדערס. זיי קומען זיך אהער צוזאמען ווי הינטלעך וועלכע זוכן בלינד די ברוסט פון זייער מאמען. קינדער מיינע, קידער ווידער, זיי ווייסן דאך קיין אות אין סידור, קיין אידיש ווארט, טא וואס האט זיי צונויפגעבראכט צו אט דעם ארט אהער וואו די קאלאנען בייגן זיך פאר ווייבערשע געוויינען?

צי ס'האָט פֿאַריאָגט אַהער דער שנײַדנדיקער װינטער, װאָס בײַסן בײן און בײַסן פֿלײש מלבושימלעך מאָדערנע שינטער, צי אפֿשר גאָר דער אַלטער ייִדישער להכעיס, װעמס בײזער אױג אַ שװערד אַ קאַלטע בײַ אונדזער האַלדז װאַך איז, פון פאקולטעטן, פון זאוואדן און פון דער אפגעפרעמדטער היים, ווי אונטערוואסער שיפלעך אין געהיים, זיי טויכן פלוצים אויף ביי אויסגעטראטענע באגרייזע טעמפל-טרעפ, די שטאלצע בליענדיקע קעפ פון מיינע קינדער. חברים איך בין אביסל הייזעריג אבער ניט פון רעדן, פון אסאך יארן שווייגן. טייל וואונדערן זיך און קוועטשן מיט די פלייצעס, וואס עפעס האבן זיי דארט אויסגעקליבן אלס גרעסטן נאציאנאלן יום טוב דווקא שמחת תורה? ווען מיר גיבן אבער א בלעטער די געשיכטע פון אונזער אוראלט-יונגן פאלק, דערוויסן מיר זיך אז שמחת תורה איז איינער פון די גאר יינגסטע יום טובים ביי אידן, געשאפן און איינגעשטעלט געווארן אין אידישע קהילות צום סוף פון דער אזויגערופענער גאונים עפאכע, דאס הייסט ארום דעם ניינטן און צענטן יאר-הונדערט.

ווען טויזנטער אידן זענען אויסגעמארדט געווארן דורכ'ן צעיושעטן המון אן אויפגעהעצטן פון וויסטן בלבול אז זיי, די אידן, פארסאמען כלומר'שט ברונעמער און פארשפרייטן די פעסט צווישן דער קריסטליכער באפעלקערונג. דווקא אין יענע טעג איז געשאפן געווארן דער פרייליכסטער יום טוב שמחת תורה. דאס אליין באווייזט בולט די העכסטע איבערמענטשליכע עקשנות פון פאלק צו בלייבן פאלק, אויסזינגען און אויסטאנצן מיט דער הייליגער תורה אין די הענט פרייד דווקא אין דער שטיקנדיגער אטמאספער פון רדיפות און גזירות. מיר געדענקען דאָך, אַז אויך צום הײַנטיקן אַזוי-גערופֿענעם סאָציאַליסטישן רוסלאַנד האָבן זיך דערקײַקלט יענע מיטל-אַלטערלעכע בלוט-בילבולים אויף ייִדן אין די יאָרן אַכט און פֿערציק, דרײַ און פֿופֿציק. מיר ווייסן אויך, אַז ביז צום הײַנטיקן טאָג ווערן פֿאַרשפּרייט אין די מיליאָנען די שענדלעכע פּאַסקווילן פֿון קיטשקאָ, יורי איוואַנאָוו און אַנדערע רויטע שוואַרץ-מאהניקעס. דארט, אונטער דעם נעבעכדיגן צודעק פון אנטי-סיאניזם, ווערט פאקטיש געפירט און פארשפרייט איבער גאר דער וועלט א וויסטע בלוטיגע העצע קעגן אידן און אידישקייט. דארט ווערן איבערגע'חזר'ט אלע מיטל-אלטערליכע ליגונים באקרעפטיגט מיט שפאגל-נייע, אויסגעבארגטע ביי געבעלס, שטרייכער און ביי די אראבישע נעא-נאציסטן. טא וואס איז דער חידוש וואס דווקא שמחת תורה איז געווארן דער נאציאנאלער יום טוב פון סאוועטישן אידנטום? ס'איז יא א חידוש, און אפשר טאקע א נס, וואס צו דעם האבן זיך דערטראכט אונזערע אינגלעך און מיידלעך וואס ווייסן ניט קיין אות אין סידור, רוסיפיצירטע און אפגעפרעמדטע פון אידישער ערציאונג און פאלקס טראדיציע. מען דארף ווייזט אויס אננעמען אז עס עקזיסטירט א מין בלינדער פאלקס אינסטינקט, א מין סטיכיישער געשיכטליכער חוש וואס וועקט זיך און ווערט פארשארפט אין מינוטן ווען ס'דראעט א טויט געפאר אונזער פאלק. און אז דער מערדערישער חלף פינקלט שוין פון דערווייטנס ווידער פארמעסטנדיג זיך אויף אונזער האלז, אין דעם טאר מען נישט צווייפלען, ווייל הונדערטער טויזנטער סאוועטישע אידן אידענטיפיצירן זיך אפן און שרעקלאז מיט פאלק ישראל און מדינת ישראל. דאס אליין איז אין א געוואלדיגער סתירה צום איצט הערשענדיגן גרויסרוסישן שאוויניזם, וועלכער איז אין תוך ראסיסטיש און אנטי-אידיש. מעג ער זיך אויסבאהאלטן הינטער די שענסטע דעמאגאגישע פראזן וועגן אינטערנאציאנאליזם און פעלקער-פריינטשאפט. ס'איז פאראן א אוקרייניש ווערטל, שא נא מענע, טא נא טעבע. דאס קען באדייטן ווארפן אויפן קעגנער די אייגענע שמוץ. די ערפארונג לערנט אונז אז דאס איז אן אויסגעפרואווטע טאקטיק פון דער סטאליניסטישער פראפאגאנדע. לעצטנס זענען די פרא-סאוועטישע יוצר-משרתים אויף דער אידישער גאס ארויסגעטראטן מיט א קלינגעוודיגן אבער גאנץ ווערעמדיגן זאג וועגן דער כלומר'שטער אנטי-סאוועטישער היסטעריע אויף די שפאלטן פון דער בירגערליכער פרעסע אין אויסלאנד. ס'איז נויטיג צוצוגעבן, אז בירגערליכע באטייט אייגנטליך די גאנצע אידישע וועלט-פרעסע, חוץ פארשטייט זיך דער קאמוניסטישער. אויב שוין רעדן וועגן אמת'ער היסטעריע, דארף מען א בלעטער טאן די סאוועטישע פרעסע פאר די לעצטע עטליכע יאר כדי זיך איבערצייגן אין דער עקזיסטענץ פון אן עכטער אנטי ישראל היסטעריע, כ'וואלט געזאגט א פערמאנענטע היסטעריע. ס'שלאגט זיי ממש דאס ניינטע קדחת בלויז ביים דערמאנען דאס ווארט ישראל. מען קען מיט רעכט זאגן אז אויף קיין איין לאנד אין דער וועלט האבן זיי ניט געשליידערט אזויפיל שקר און שמוץ ווי אויף ישראל. וועגן קיינעם רעדט מען דאך ניט מיט אזויפיל גרינער גאל און בלוט-דורשטיקער רציחה ווי וועגן ישראל. אין דער אומגליקלעכער ביאַפֿרע זײַנען אױסגעמאָרדעט געװאָרן און געשטאָרבן פֿון הונגער מיליאָנען מענטשן. אין אינדאָנעזיע און אין די פּראָגרעסיװע אַראַבישע לענדער זײַנען אױסגעהרגעט געװאָרן צענדלינגער טױזנטער קאָמוניסטן. אָבער די סאָװעטישע פּרעסע מאַכט זיך ניט קײן גרױסן צימעס פֿון אַזעלכע קלײניקײטן. די גרעסטע געפֿאַר זעט איר פֿאַר דער מענטשהײט, שלום און פּראָגרעס, איז לױט זײ דװקא דאָס קלײנע ישׂראליקל מיט זײַנע צװײ מיליאָן ייִדן. ביז ניט לאַנג איז אַלגעמיין אָנגענומען געווען, אַז דאָס בלאָקירטע ייִדישע פֿאָלק פֿון ראַטן-פֿאַרבאַנד איז אַ פּאַסיווער, שווײַגנדיקער ציבור. ווען ס'פֿלעגט נויטיק זײַן, פֿלעג מען אַרויסשטעלן, און מע שטעלט אַרויס ביז הײַנט, דרשענען אין נאָמען פֿון אָט דעם פֿאָלק פֿאַרשיידענע ייִדיש-אָפּשטאַמיקע גענערעלער, רעדאַקטאָרן און סתּם אויסוואורפֿן. מעגליך אז עמיצער זיך פלעג אננעמען פאר ערנסט זייערע ליגנערישע איינגע'חזר'טע און אויסגעדראשענע דרשות, אונז דארט אין סאוועטן פארבאנד שלאגן צו דער גאל זייערע פאלשע רייד, די דאזיגע אידיש אפשטאמיגע עם־לייט פון סאוועטיש היימלאנד סטארען זיך מיט אלע כוחות אויפהאלטן די ראסיסטישע ווערסיע וועגן דעם אז מיר אידן פון פארשיידענע לענדער זענען ניט קיין נאציע און האבן איינס מיט אנדערן קיין שום געמיינזאמס ניט. אז מ'הרג'עט הייסט עס אידן אין רוסלאנד, דארף עס ניט ווייטאן דעם אידן פון אמעריקע. אז מ'שלאגט אידן אין פוילן, דארף עס ניט אנגיין דעם אידן פון פראנקרייך. און אז מ'וויל דערשטיקן ישראל, דארף עס בכלל קיינעם ניט אנרירן, בפרט די פראגרעסיווע אידן דארפן נאך צוהעלפן צושטעלן אן אקסל, דערשטיקן אט די סאמע געפערליכסטע נעסט פון אימפעריאליזם לויט זייער מיינונג. די ווירקליכקייט האט אבער באוויזן אז דאן ווען די פינסטערע חיילות פון האלב פעאדאלן איסלאם און נעא-נאציסטישן אראביזם האבן ארומגערינגלט פון אלע זייטן אונזער ישראל, ווען די גאנצע סאוועטישע פראפאגאנדע האט שוין פון פאראויס געיובלט זייער ניצחון איבער אונזער היימלאנד, דאן זיינען אויך געווען די סאמע דראמאטישסטע טעג פאר די סאוועטישע אידן. מיר זיינען פארצאפלטע געזעסן ביי די ראדיא אויפנעמערס, און אידן טרעפנדיג זיך אין גאס פלעגן שטילערהייט לשם קאנספיראציע פרעגן איינער ביים אנדערן אמאל וואס מאכט עפעס דאס קינד? און אמאל וואס הערט זיך ביי דער מאמע, ווייל ישראל איז ווירקליך אונזער אלעמענס קינד, און ישראל איז ווירקליך אונזער אלעמענס מאמע. די שטימונג פון סאוועטישע אידן האט דאן אם שטארקסטן אין יענע טעג אויסגעדריקט דער אידישער דיכטער פון טשערנאוויץ מאיר חרץ וועלכער שלאגט זיך איצטערט פאר א פרייער עליה צו זיין טאכטער אין ישראל. אט איז די ליד וועלכע איז געדרוקט געווען אין דער פוילישער צייטונג. ס'איז שטיל אזוי שטיל אז איך הער ווי ס'ציטערט מיין הארץ אין דער שטילקייט, די ערד איז פול מיט געווער מיט שארפער אנגעצילטקייט, ס'איז שטיל, אזוי שטיל אין דער לופט, די אויערן ווערן צעריסן פון ווארטן אויף א רוף, דעם רוף פון וועלט-געוויסן ס'איז שטיל, אזוי שטיל אין דער נאכט, די וועלט איז איינגעשלאפן און איבערגעלאזט אן א וואך אזויפיל מערדעריש וואפן. דער מיף וועגן שווייגנדיגן ציבור איז אויפגעריסן און צונישט געווארן דורך די סאוועטישע אידן גופא. איצט איז שוין קלאר פאר דער גאנצער וועלט עפנטליכקייט אז ניט נאר איינצלנע העלדישע יחידים אזעלכע ווי יאשע קאזאקאוו אדער רות אלעקסאנדראוויטש, נאר טויזנטער שטיין אין אן אבסאלוט אפענעם קאמף פאר א פרייער עליה צוריק צום היסטארישן פאטערלאנד פון אונזער פאלק. יא, דער קאמף איז אן אפענער, ווייל זייערע שטרעבונגען און אלע זייערע פאדערונגען באזירן זיך אויף די אלוועלטליכע דעקלאראציעס פאר מענטשנרעכט ווי אויך אויף דער סאוועטישער געזעצגעבונג. צוזאמען מיטן וואוקס פון אונזער נאציאנאל-באפרייערישער באוועגונג שטארקן זיך אויך די רדיפות קעגן די בעסטע זין און טעכטער פון פאלק, הונדערטער שמאכטן אין די תפיסות, די סאוועטישע מאכט אדמיניסטראציע ווענדט אן אלע מיטלען פון אפשרעקן שאנטאזש ביז צו הארבע רעפרעסיעס, פונעם באנאל טראדיציאנעלן אויסהאקן די שויבן ביים מאסקווע כירורג נודלמאן ביז אינסצעניזירטע בלבול פראצעסן מיט דער טענדענץ צו מארדן בלויז פאר איינעם פארלאנג אנטלויפן פון סאציאליסטישן גן עדן ווי דאס איז געשען ביים לענינגראדער ענין. טייל וואונדערן זיך וואס ניט געקוקט אויף אלע דראאונגען און רעפרעסיעס האלט זיך אין איין צעפלאקערן דאס גאולה געדראנג און די עליה שטרעבונג פון די סאוועטישע אידן. אויף דעם קען מען ענטפערן מיטן געניאלן זאג פון אונזער מענדעלע מוכר ספרים, א איד האט מורא פאר א הונט און קריכט אין פייער. און קריכן אין פייער איז דא פארוואס, מיר האבן ברוך השם א לאנד און א פאלק אויף דער וועלט אזא יאר אויף אונז. פאראן א פאלקסווערטל וואס זאגט, ס'איז דא א כלל, א הונט וואס בילט בייסט ניט. דאס דאזיקע פאלקסווערטל ווערט אבער אפגעפרעגט דורך אן אנדער זאג, איך ווייס וועגן דעם דאזיקן כלל, דער הונט אבער ווייסט דאס ניט. יא, אוודאי ווייסט ניט דער כלב אז ער טאר ניט בייסן. די סאָוועטישע אַדמיניסטראַציע, ווען זי פֿאַרגעסט זיך און ווערט באַהערשט פֿון רוצח'ישער ייִדן-שׂינאה, בײַסט צו מאָל זייער בייז וויי איז דעם, וועמען עס טרעפֿט. מע דאַרף אָבער זאָגן, אַז יעדער ביס וועט זיי מיט יעדן מאָל קאָסטן אַלץ טײַערער. שוין איצט גייען די בייסער אָפּ מיט בלוט מער פון די געביסענע. און דאָס איז דערפאַר, ווייל אויף דער זייט פון אונזער גערעכטן קאַמף זיינען אויך די בעסטע, די איידלסטע זין פון רוסישן פאָלק, אַזעלכע ווי למשל אַקאַדעמיק סאַכאַראָוו און דער פיזיקער טשאַלידזע, דער זשורנאַליסט בוקאָווסקי און דער קינסטלער טיטאָוו, די שרייבער וויקטאָר נעקראַסאָוו און לידיע טשוקאָווסקאַיאַ. און דאָס איז דערפאַר,

מיר זאגן אויפריכטיג און פון פולן הארצן, נישט נאר דערפאר ווייל רוסלאנד איז א גרויסמאכט ווילן מיר זיך ניט קריגן מיט איר. מיר האבן הונדערטער יארן געלעבט אין רוסלאנד, מיר האבן איינגעזאפט אין זיך איר פרייהייטס-ליבנדיקע קולטור מיר געדענקען די וואונדערליכע רוסישע לאנדשאפט און די צארטע טרויעריגע רוסישע ניגונים. מיר האבן פיל בלוט צוזאמען פארגאסן. מיר זאגן, נאט אייך אפ אונזער עכטע פריינדשאפט, דאס איז זייער פיל פאר אייך, און גיט אונז אפ אונזער אידן, דאס באטייט נאך מער פאר אונז. אבער דער סאוועטישער אונא פארשטייער אנדרעי מאליק האט זיך ניט לאנג אויף זיין אנטיסעמיטישן שטייגער אויסגעדריקט אז די לאגע פון סאוועטישע אידן, דאס איז הייסט עס א אינערליכע זאך פון די סאוועטן, און די געשיכטליכע ערפארונג לערנט אז אויב מיר וועלן שטופן אונזערע לאנגע נעזער צו די אינערליכע ענינים פון סאוועטן פארבאנד וועלן מיר הייסט עס שלעכט אפשניידן ניין, ליבינקע חברים הערן, וועלן מיר ענטפערן, די אידן וועלכע ווילן אומבאדינגט אויסהיטן זייערע נאציאנאלע רעכט און קולטור טראדיציעס, די שטאלצע שבת קודש'דיגע אידן וועלכע רייסן זיך צו זייער היימלאנד, דאס איז ניט קיין אינערליכע זאך פון די סאוועטן, דאס איז אונזער אלעמענס זאך, ס'איז די זאך פון וועלט-געוויסן וואס וועט ניט און טאָר ניט דערלאָזן מער קײן טרעבלינקע און באַב-יאַר, קײן גענאָציד און ראַסנהאַס. און װאָס שײך געשיכטלעכער דערפֿאַרונג איז בײַ דער גאַנצער אַכטונג צום גרױסן רוסישן פֿאָלק, זײַן קולטור און געשיכטע, האָבן פֿון דעסטװעגן מיר, די לאַנגנעזיקע, אַ סך, אַ סך אַ גרעסערע דערפֿאַרונג. מיר, דאָס קליינינקע פֿאָלק ישׂראל, האָבן איבערגעלעבט פֿיל מעכטיקע וועלט-אימפּעריעס, וועלכע האָבן מיט זייער גאַנצער קראַפֿט און אַכזריות פֿאַרמאָסן זיך אומברענגען אונדז. אויפֿן גרונט פֿון אונדזער טויזנט-יעריקער דערפֿאַרונג קאָנען מיר וואָרענען און מאָנען,

פארזיצנדע פון קולטור קאמיטעט פונעם אידישן נאציאנאלן ארבעטער פארבאנד פריינד באש. יוסף חי קערלער, חברות און חברים. דער אידיש-נאציאנאלער ארבעטער פארבאנד און דער ארבעטער רינג. די צוויי גרעסטע אידישע ארדנס אויפן צפון אמעריקאנער קאנטינענט, וועלכע ציילן צוזאמען אריבער הונדערט טויזנט מיטגלידער כן ירבו, האבן אלעמאל אין משך פון זייער עקזיסטענץ געוואוסט ווי אזוי אפצושאצן ווערטן און פארדינסטן. מיר האבן זיך אין משך פון אלע יארן אפגערופן גרויסמוטיג וואס שייך צו שטיצן די ווערטן פון אידישן שאפן. מיר האבן ביי יעדער געלעגנהייט געשטיצט ביד רחבה די שעפער פון דער אידישער ליטעראטור און די טרעגער פון אידישער לייסטונג אויפן קולטורעלן און געזעלשאפטליכן געביט. אין דער זעלבער צייט האבן מיר אויך קיינמאל נישט פארזען פארדינסטפולע פערזענליכקייטן, פערזענליכקייטן וואס האבן פארדינסטן לטובת הכלל, מענטשן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר אידישע נאציאנאלע אינטערעסן, וואס שייך אונזער זייער חשוב'ן גאסט יוסף קערלער, איז תרתי משמע. ער פארמאגט ביידע קוואליטעטן. אי ער האט זיך אויסגעצייכנט אויפן געביט פון ווערטן, מיט זיינע זעהר געלונגענע פאעטישע און סתם ליטערארישע שאפונגען, און אי ער האט פארדינסטן פון מסירות נפש, מיט זיינע געוואגטע ארויסטרעטונגען אקעגן די אונטערדריקונגען און רעפרעסיעס מצד דער מעכטיגער סאוועטישער אימפעריע, וואס האט זיך ראק פארלייגט אויף דער אידישער מינאריטעט אין סאוועטן פארבאנד כלפי פנים, און אקעגן מדינת ישראל און עם ישראל כלפי חוץ. נאר איינער וואס האט אליין מיטגעמאכט און פערזענליך דורכגעלעבט די סאָוועטישע מיזעריעס, הן אלס אן אזויגערופענער פרייער בירגער אין סאָוועטן-רוסלאנד און הן אלס קאטערזשניק, נאר דער יעניגער קאָן און ווייסט ווי געהעריג אָפּצושאצן די געוואגטע ארויסטרעטונגען אין דער עפנטליכקייט וואס יאָסעף קערלער האָט זיך אונטערגענומען מיטן פארעפנטליכן זיינע לידער אין דער אידישער פּרעסע אויסערהאלב דעם סאָוועטן-פארבאנד, לידער וועלכע טראָגן אן אויסגעשפּראָכענעם כאראקטער פון מרידה אקעגן דער סאָוועטישער מלוכה און און אקעגן דעם גאנצן סאוועטישן רעזשים מיט די איינגעפונדעוועטע פאריאנדקעס, דיסקרימינירנדיג די אידישע בירגער, בשעת ער אליין מיט זיין משפחה צוזאמען האבן זיך נאך געפונען אונטער דעם יאך און אונטער די לאפעס פונעם סאוועטיש-טיראנישן רעזשים. צום באדויערן קען איך אויך זאגן דעם אני הגבר, אויך איך האב געהאט די פריווילעגיע טועם צו זיין דעם טעם פון די סאוויעטישע טורמעס און קאטרגעס. אין געוויסן זינען קאן איך זאגן מה שאירע ליוסף אירע לי. יוסף איז געווען פארשיקט אין ווייטן צפון רוסלאנד אין ווארקוטא, און איך האב זיך געפונען אין שכנות אין צפון פעטשארע. מיר איז אויך נישט גרינג אנגעקומען זיך ארויסצוראטעווען פון אונטער סטאלינ'ס יאך. דאנקען גאט וואס מיר קאנען עס דערציילן אין פריידן דעריבער איז נישט קיין וואונדער דאס איך ווייס ווי געהעריג אפצושאצן יוסף'ס מסירות נפש'דיגע פארדינסטן, איז פאר מיר באמת א גרויס פארגעניגן וואס עס איז מיר צוגעטיילט געווארן דער כבוד אויסצודרוקן אונזער אלעמענס הארציגן דאנק פאר יוסף קערלער וואס ער האט אונז היינטיגן אוונט מהנה געווען מיט זיינע דברים היוצאים מן הלב. וועלן מיר טאקע ביי דער איצטיגער געלעגנהייט ווינטשן יוסף קערלער אז ער זאל נאך זוכה זיין פאר לאנגע יארן אנגיין מיט זיין שעפערישער ארבעט אויף דער אדמת הקודש של מדינת ישראל אין ירושלים ווי די קערלער'ס רעזידענץ געפינט זיך היינט צו טאג, זאל ער באהויכט ווערן מיט'ן גייסט פון אווירה דארץ ישראל, מיט דער לופט פונעם הייליגן לאנד, אנשטאט לידער פון צער און פיין ווי דאס געזאנג צווישן די ציין. אונטער דעם סאָוועטישן יאָך, לידער וואָס טראָגן אין זיך מאָטיוון פֿון עבֿדות, פֿאַרשקלאַפֿונג, זאָל ער זוכה זײַן אויסצודריקן מאָטיוון פֿון נצחון און גבֿורה. פֿאַר עטלעכע יאָרן אין זײַן לעבן, ביז צו זײַן עלייה אין מדינת-ישׂראל, זאָל אים, צוזאַמען מיט זײַן לעבנס-באַגלייטערין און בן-יחיד, קאָמפּענסירט ווערן יאָרן פֿון נחת אין זייער נײַער אויסגעבענקטער היים. אזוי ווי דער סקארבאווער נוסח פונעם וואונטש יהי רצון שתבנה את ביתכם בתוך הר העצים ירושלים איז שוין ברוך השם טיילווייז מקוים געווארן, נאר לאמיר האפן אז אלע איבריגע גוטע וואונטשן פון די פארערער פון יוסף'ן וועלן אויך ווייטער מקוים ווערן. כה לחי יוסף האט ניי ווערטער. באנעמט זיך רואיג, יוסף וועט נאך ווייטער ציטירן לידער. דער היינטיגער אוונט ווי איר ווייסט איז איינגעטיילט אין צוויי חלקים, צו זינגען און צו זאגן. דער טייל פון זאגן איז טיילווייז שוין געענדיגט, א חוץ וואס יוסף וועט נאך ציטירן לידער. איצט איז איצט איז געקומען דער צווייטער טייל, דער טייל פון נגינה. ווי איר ווייסט, ווי ס'איז שוין אנאנסירט געווארן אין פראגראם, וועט אונזער געזאנגמייסטער אזוי צו זאגן זיין חזן שלמה גיסער, וועלכער וועט זינגען מייסטנס לידער פון יוסף קערלער, און ווי איר ווייסט, חזנים געווענליך מוזן נישט דווקא זיין קיין זינגער, אבער מיר זענען אויך געבענטשט מיט געוויסע חזנים וועלכע זענען זינגער אויכעט. מיר האבן געהאט א יאסעלע ראזנבלאט, א סיראטא, א משה קוסעוויצקי און אנדערע. מיר האבן אויך זינגער וועלכע זענען טיילווייז חזנים, ווי טאקער און ווי סידאר בעלארסקי. שלמה גיסער איז דווקא איינער פון די וועלכע זענען אי חזנים אי זענגער. שלמה גיסער איז דער חזן פון די שערי זייאן רופט מען עס, ביי מיר הייסט עס שערי ציון. איז וועל איך רופן שרה ראזנפעלד וועלכע וועט אנאנסירן די לידער וועלכע חזן גיסער וועט זינגען שרה ראזענפעלד.
ווי איר האט געהערט טרעטן מיר צו צום צווייטן טייל פון אונזער פראגראם, צום מוזיקאלישן טייל. אונזער פארזיצער האט אנאנסירט און פארגעשטעלט דעם חשוב'ן זינגער חזן גיסער, אבער ער האט נישט פארגעשטעלט זיין באגלייטערין, וועל איך דאס טוהן, דאס איז די קינסטלערין אסתר מאסטער, וועלכע וועט אים באגלייטן אויף דער פיאנא. אין פראגראם אין פראגראם וואס גיסער וואס חזן גיסער וועט זינגען, גייען אריין דריי לידער פון אונזער חשוב'ן גאסט דעם דיכטער יוסף קערלער. דאס ערשטע ליד הייסט א גלעזעלע יש. געשריבן פון יוסף קערלער, מוזיק פון שאינסקי, דאס צווייטע ליד איז דאס פרייליכע שניידערל, ווערטער פון יוסף קערלער און מוזיק אראנזשירט, ס'איז א פאלקסליד אראנזשירט פון לייב קאגאן. איך גלויב אז אסאך פון אייך האבן שוין געהאט די געלעגנהייט צוויי פון די לידער צו הערן ווען די זינגערין נחמה ליפשיץ האט צום ערשטן מאל די לידער געזונגען דא ביי אונז אין שטאט, איצטערט זענען די לידער זייער פאפולער און די גרעסטע צאל זינגער, גוטע זינגער, אין אמעריקע האבן זיי אריינגענומען אין זייער רעפערטואר. כ'מיין אז אונזער חשוב'ער גאסט וועט זיין גליקליך צו הערן אז מיר האבן געהאט דעם כבוד צו הערן די לידער זינגען קליינע קינדער אין א זומער קעמפ און זיי די לידער האבן געהאט מלא מלא טעם אין די מיילער פון די דארטן די יונגע אידישע קינדער. איצטער דאס דריטע ליד וועט זיין פון פארשניטענע יארן, טעקסט יוסף קערלער, מוזיק שלום סעקונדא, דאס דאזיגע ליד האט אויך דראמאטישע מאמענטן אין זיך, אחוץ דעם אינהאלט, אויך אין דער באשאפונג פון דער מוזיק. ווען יוסף קערלער האט ארויסגעשיקט זיינע ערשטע לידער צו דער פרייער וועלט, און מיר זענען אלע פארציטערט געווארן ליינענדיג זיין פארווערטס, האט איין מענטש, מיט א גרויסער יידישער נשמה, גלייך אויסגעדריקט זיינע געפילן ביים איבערליינען די לידער און אנשרייבן מוזיק, ער האט זיך אויסגעדריקט אויף דעם אופן וואס ער קען אמבעסטן, און דאס איז אונזער אלעמענס באליבטער שלום סעקונדא וועלכער האט אנגעשריבן מוזיק צו דעם דאזיגן ליד. דאס פערטע ליד וואס חזן גיסער וועט זינגען וועט זיין פון ה' לייוויק, דאס דאזיגע ליד איז געשריבן פון ה' לייוויק, מוזיק איז פון מיכאל געלבערט, דאס ליד הייסט גייט מען זיך לאנג און עס פאסט זיך זייער גוט אריין צום היינטיגן פראגראם ווייל עס רעדט זיך וועגן זיין פארשיקונג אין צארישן סיביר און יוסף קערלער רעדט וועגן דעם היינטיגן סיביר. דערנאך וועט ער זינגען דאס בארימטע ליד שטערנדל פון משה קולבאק און פארענדיגן וועט ער מיט איציק פעפער'ס א אידישע חתונה מוזיק פון יאמפאלסקי. א דאנק.

ק, וועט נאך יוסף רעציטירן אייניגע לידער. וויל איך אויסדריקן אונזער אלעמענס הארציגן דאנק פאר חזן שלמה גיסער פאר זיין באמת גייסטרייכער נגינה אזוי צו זאגן, און פאר אסתר מאסטער די פיאניסטין. און איצטערט וועט יוסף אונז נאך ציטירן אייניגע לידער.
איך טראג אין הארצן די דערמאנונג ווי א פארשפיצטן שווערן שטיין, ווי קאן איך מוחל זיין די שונאים ווען כ'בין ניט מוחל זיך אליין? מיין גאט, מיין שרפענדיקע שנאה, פארגיב מיר ניט קיין טראפן זינד, נאר גיב מיר קראפט, איך זאל דיר דינען ווי שמשון, ווייטזיכטיק און בלינד, די זיילן שאקלען, שווער זאל פאלן דער חושך אויף מיין הוילן קאפ, און דיין פרימארגן זאל באשטראלן מיין בערגל אש און אויס, און אָפּ, און מער זאָל קײנער ניט דערמאָנען מײַן זינדיק אױסגעפּלאָגט געבײן. װי קאָן איך מוחל זײַן די שׂונאים, װען כ'בין ניט מוחל זיך אַלײן? מײַן טײַער װיגלאַנד, בלײַב געזונט! איך גײ פֿון דיר אַװעק.

און ווינטש זאל זיין דיר גוט. דעם דריטן טאג א שטיקל ברויט. גיב אפ דאס לעצטע העמד. שינד אפ פון זיך די לעצטע הויט. נאר בלייב ניט אין דער פרעמד. ס'װעט יעדער בײמל ברומען בלײַב, ס'װעט בעטלען יעדער שטײן, די קינדהײט רײַסן שטיקער לײַב װעט מיט איר דין געװײן, דער היגער ניגון בײַ דײַן װיג װעט מאַכן אַלט און גראָ, נאָר גײ און קוק נישט אױף צוריק און אין אַ גוטער שעה. דיכטער, מיר האָבן צום טונקלען פֿרימאָרגן געקלעטערט. דאָס וואָרט האָט געגליט אויף דער דורשטיקער צונג, און ס'האָבן מיט קללות צעשמעטערטע געטער אַראָפּ זיך געקייקלט צום פֿינצטערן שלונג. און ווייטער געשטיגן, מיר האבן פארביסן מיט לייב און מיט לעבן, מיט וויי און מיט מוט, ווען די וויוגע אויף צוריק האט אין גארגל פארשמיסן דאס ליד, האט ניט אויפגעהערט זינגען דאס בלוט, אזוי האט געזונגען דאס בלוט פון דעם הארצן, אזוי האט גע'פסק'נט דאס גורל אליין, ס'מעג בראקן די האק,

איך שליס דעם אָוונט, וועט איר מיר אַנטשולדיקן, איך וויל מאַכן צוויי אַנאָנסן. דער נאַציאָנאַלער קאָמיטעט פֿאַר ייִדיש בײַם ייִדישן קאָנגרעס מעלדט, אַז אין די נאָענטסטע טעג וועט צוזאַמענגערופֿן ווערן אַ דרינגענדע פֿאַרזאַמלונג געווידמעט די פֿינאַנציעלע לאַגע פֿונעם קענעדער אָדלער. אַלע ליבהאָבער פֿונעם ייִדיש וואָרט ווערן געבעטן אָנטייל צו נעמען אין דער פֿאַרזאַמלונג. די אידישע פאלקס-ביבליאטעק מעלדעט אז דעם אכצנטן דעצעמבער וועט פארקומען א אזכרה אין דער שפאניש-פארטוגעזישער שול, געווידמעט יעקב גלאטשטיין, און צום סאמע שלוס וועלן מיר אלע אויסדרוקן א הארציגן דאנק פאר גאבערמאן און ערליך, די צוויי עקזעקוטיוו דירעקטארס פונעם ארבעטער רינג און פונעם נאציאנאלן ארבעטער פארבאנד, פאר זייער אומדערמידליכער ארבעט וואס זיי האבן אריינגעלייגט כדי דער היינטיגער אוונט זאל זיין א דערפאלג.